זאגט די הייליגע גמרא אונז האלטן מיר דף כ ז עמוד א', בערך פינף שורות פון אונטן, זיבן שורות פון אונטן. כ ז עמוד א', זיבן שורות פון אונטן, זאגט די הייליגע גמרא, רב, די הייליגע אמורא רב, איקלע לבי גניבה, אונז האבן שוין געהאט אויבן א גמרא ווי רב האט געהאט געוויסע באציאונגען מיט גניבה, ס'איז געווען א טענה אז גניבה האט נישט גוט עדות געזאגט פאר ווער ס'געדענקט בשם רב על כל פנים איז ער אנגעקומען איין טאג אין בית מדרש פון אין הויז פון רב פון גניבה וצלי של שבת בערב שבת ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס און די הייליגע אמורא רב האט זיך געשטעלט דאווענען א ערלי שבת ס'איז נאך געווען פרייטאג נאכמיטאג און ער האט זיך שוין געשטעלט דאווענען קבלת שבת וואס דאס מיינט אוודאי מעריב פארציילט די גמרא ווייטער די מעשה איז נאכנישט פערטיג והוה מצלי רבי ירמי' בר אבא לאחוריה, דער הייליגער אמורא רבי ירמי' בר אבא האט זיך געשטעלט דאווענען אונטער רב אונז וועלן באלד זען אין די גמרא ווי עס קומט אויס פון די גמרא ווי עס קומט אויס פון די גמרא איז רבי ירמי' בר אבא נישט געווען אזוי מסכים צו די ערלי שבת ער האט געהאלטן אז מען דארף דאווענען געהעריג געהעריג און צייטליך שפעט ביי שפעטער סאו די בה"ג לערנט אז דאס וואס רבי ירמי' בר אבא האט זיך געשטעלט דאווענען איז ער האט געדאווענט מנחה רב האט געדאווענט קבלת שבת דאס איז מעריב. ווייל ער האט מקדים געווען שבת, ער האט געמאכט א ערלי שבת, אבער רבי ירמי' בר אבא ער האט נאך געדאווענט דעמאלטס מנחה, איז פארציילט די גמרא ווייטער וסיים רב, רב האט אויסגעטרעטן ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמי', און האט נישט איבערגעהאקט די תפילה פון רבי ירמי', פשט איז רבי ירמי' איז געשטאנען אונטער אים, רב איז געווען פאראויס, און ער האט אים נישט געוואלט שטערן פון זיין דאווענען, זאגט די גמרא שמע מינה תלת, פון די קליינע אנעקדאוט זעט מען דריי הלכות. שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב שבת אז א מענטש קען מקדים זיין ס'איז פון נאך פלג המנחה קען מען דאווענען מעריב אפילו ס'איז נאך טאג ושמע מינה מתפלל תלמיד אחורי רבו אז א תלמיד מעג זיך שטעלן אונטער זיין רבי'ן די גמרא גייט באלד זאגן וואס איז די פראבלעם דערפון און ווען מעג מען יא און ווען מעג מען נישט ושמע מינה אסור לעבור כנגד המתפללים אז ער האט נישט געוואלט איבערהאקן די תפילה פון רבי ירמי' בר אבא וועגן דעם האט ער אכט געגעבן פון רש"י זעהט אויס אז אז אין שולחן ערוך בעצם שטייט אז אז אויב דו דאווענסט

מ'שטערט די מתפלל, מ'טאר נישט דורכגיין ווען א צווייטער מענטש דאווענט, מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי אסור לעבור כנגד המתפללין, ס'איז א הלכה, איני, די גמרא גייט יעצט זאגן די גדר פון די הלכה, והא רבי אמי ורבי אסי חלפי, זיי פלעגן יא דורכגיין, זאגט די גמרא, רבי אמי ורבי אסי חלפי לארבע אמות הוא דחלפי, ס'איז שוין געווען נאך. ארבע אמות, ארבע אמות איז אלץ די מקומו של אדם, כדי א מענטש זאל נישט געשטערט ווערן פון דאווענען, זאלסטו נישט דורך גיין זיין ד' אמות, אזוי איז די הלכה, מען דארף טאקע אכט געבן דארט וואו מען קען, די אופן וואס מען קען, זאל מען נישט דורך וואקן ווען איינער איז א מתפלל שמונה עשרה. פרעגט יעצט די גמרא ורבי ירמי' היכי עביד הכי, אונז האבן מיר געלערנט אז רבי ירמי' האט זיך געשטעלט דאווענען אונטער זיין רעבין, וויאזוי האט ער דאס געמעגט טון, והאמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יתפלל אדם, לא כנגד רבו מיינט אז ער שטעלט זיך עקוויוועלענט צו זיין רבי, ער שטעלט זיך גלייך מיט זיין רבי, פשט איז איך מיט מיין רבי דעזערווען די זעלבע די זעלבע פלאץ אין בית מדרש, און דאס איז א חוצפה, ווי רשי טייטשט און מראה כאילו הם שווים, לא אחורי רבו זאל זיך שטעלן אונטער זיין רבי, איז דא דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען, וואס איז די עוולה פון שטיין ווי א גבאי אונטער דעם רעבן, איינס איז אז עס איז אויך א יוהרא, אזוי ווי איך בין דא. די שאץ מאץ איך עפעס אזוי שטיי דא לעבן מיין רעבן איך איך בין עפעס אזוי אונטער אפשר איז א געוויסע אינטימידעישן איך שטיי אזוי אין זיין נאז געב אביסל ספעיס פאר דיין רעבן על כל פנים ס'איז א יוהרא זאגט רשי און תוס' לערנט ווייל שנראה כמשתחווה לרבו ווי איך שטיי דא שמונה עשרה מיין רבי איז דא און ס'קומט צו מודים און כ'וועל מיך בוקן זעהט אויס ווי איך בוק מיך פאר מיין רעבן און דאס איז א פראבלעם. ותניא, און אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אז דאס איז זייער א הארבע הלכה, רבי אליעזר אומר המתפלל אחורי רבו. אדער, והנותן שלום לרבו, איינער געט שלום פאר זיין רבי, זאגט ער שלום עליכם, ער זאגט אים נישט שלום עליכם, שלום עליך מורי ורבי, אדער והמחזיר שלום לרבו, און ער זאגט אויך נישט, ער לייגט נישט צו דעם מורי ורבי, אדער מורי, ווי די שלום, שלום עליך רבי, ווי רשי טייטשט. אדער והחולק על ישיבתו של רבו, זיין רבי האט א בית מדרש, א רבי האט א ישיבה, און ער גייט און ער עפענט זיך א אייגענע בית מדרש אן רשות פון זיין רעבן, ער טיילט זיך אזוי ווי אפ. נאך א פראבלעם, והאומר דבר שלא שמע מפי רבו, איינער זאגט נישט, איינער זאגט א זאך וואס ער האט נישט געהערט פון זיין רעבן, מען רעדט, ס'דא פארשידענע וועגן ווי אזוי עס אפצולערנען, על כל פנים, געוויסע זאגן אז ס'מיינט למשל איינער איז א תלמיד מובהק פון א רעבן און ער זאגט, געוויסע זאכן ער שמועסט נישט אויס דאס האב איך יא געהערט פון מיין רעבן דאס האב איך נישט געהערט די מענטשן זענען עס תולה אין זיין רעבן און אויב ס'קומט נישט פון זיין רעבן איז עס א פראבלעם איז גורם לשכינה שתסתלק מישראל על כל פנים זעהן מיר אז ס'איז מורא'דיג הארב אז א מענטש וואס איז א מתפלל אחורי רבו וויאזוי האט עס רבי ירמי' בר אבא געטוהן ענטפערט די גמרא שאני רבי ירמי' בר אבא דתלמיד חבר הוה ער איז נישט געווען ממש א תלמיד איז געווען זיינס גלייכן בחכמה ובשנים פון רבי פון זיין פון רב ממילא האט ער יא געמעגט, והיינו דקאמר ליה רבי ירמי' בר אבא איז דא געווען נאך א שלב צו די מעשה אז רבי ירמי' בר אבא האט געזען ווי רב דאווענט אן ערלי שבת ער שטעלט זיך פרייטאג נאכמיטאג דאווענען האט ער אים געפרעגט מי בדלת דו האסט דיך אפגעשיידט פון א מלאכה ווייל איינמאל דו דאווענסט מעריב דו ביסט מקבל אויף זיך דעם שבת טארסטו שוין קיין מלאכה נישט טון אמר ליה האט ער אים געענטפערט אין בדילנא אוודאי האב איך מיך אפגעשיידט אין אנדערע ווערטער אז עס איז נישט נאר איך האב א רעכט צו דאווענען מעריב דאס קומט מיט הלכות דאס קומט מיט בעגעדזש אז אז אז פון יעצט און ווייטער איז ביי מיר שבת, איך האב מקבל געווען אויף מיך תוספות שבת, איז על כל פנים פון די פון די שפראך וואס רבי ירמי' בר אבא האט גענוצט און ער זאגט מי בדלת ולא אמר מי בדיל מר, ער האט נישט גערעדט א שפראך אזוי ווי מען רעדט צו א רבי'ן, פון מי בדיל מר האט מיין הער זיך אפגעשיידט פון א מלאכה, זעט מען אז זיי האבן זיך אנגעקוקט ווי זיינס גלייכן, ווי חברים, אז ער האט געקענט רעדן באופן פון א, אזוי ווי מען זאגט פאר א מענטש פּער דו און נישט פּער איך. מילא זאגט די גמרא אז פון רבי ירמי' בר אבא איז נישט קיין ראיה אויף דעם וואס ער האט מתפלל געווען אחורי רבו ווייל ער האט געמעגט אבער די הלכה בלייבט הלכה. גייט יעצט די גמרא רעדן לגבי די הלכה אז איינמאל א מענטש דאווענט מעריב אפילו ס'איז נאך טאג און פרייטאג האט ער שוין אויף זיך א חיוב זיך אפצושיידן פון די מלאכות ומי בדיל האט זיך דען רב אפגעשיידט והאמר רבי אבין האט רבי אבין פארציילט פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת רבי האט אויך אמאל מקבל שבת געווען פרי ונכנס למרחץ און ס'נאך געווען אזוי פרי אז ער איז נאך נאכדעם געגאנגען אין שאוער אריין און ויצא און איז ארויסגעגאנגען און ס'נאך אלץ נישט געווען שבת ושנה לן פרקין ער האט זיך געזעצט לערנען. און ועדיין לא חשיכה, נאך די מקווה דארף מען לערנען שטייט דא, איז ועדיין לא חשיכה, און ס'איז נאך אלץ נישט געווארן נאכט, ס'איז נאך אלץ נישט געווארן שבת, על כל פנים ער פארציילט עס פאר זיין זאך, ווי פרי רבי האט זיך געשטעלט דאווענען, אבער וואס אונז לערן מיר ארויס פון דעם איז ונכנס למרחץ, און דאס איז אן איסור דרבנן, זעסטו אז ס'איז נאכנישט געווען קיין בדילה ממלאכה, ער האט זיך נאכנישט אפגעשיידט פון א מלאכה, ער האט יא געמעגט טון א מלאכה אפילו ער האט שוין געדאווענט מעריב. ענטפערט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע תירוץ, דארט האסטו א גמרא, אמר רבא, און לייבי מאך אים פלאץ זיי אזוי גוט, שכוח, אמר רבא, האט רבא געזאגט, ההוא דנכנס להזיע וקודם גזירה הוה, סאו ווי רשי שמועסט אויס די הלכה איז אזוי, בעצם מדאורייתא איז נישט קיין פראבלעם פון גיין. אין א מרחץ אין שבת, ס'נישט קיין מלאכה, די פראבלעם איז נאר געווען אז די די בעדער, קענסט אין אנדערע ווערטער קענסט גיין אין א מרחץ אויב די וואסער איז אנגעווארעמט געווארן פון פאר שבת, אז דאס טארסטו אוודאי נישט טון אנווארעמען די וואסער, אבער איז געווארן א מכשול אז די בעדער פלעגן עס אנווארעמען אין שבת זיי האבן געזאגט. אז זיי האבן עס אנגעגרייט פון פאר שבת האט מען גע'אסר'ט, אבער מען האט נאר גע'אסר'ט זיך אנגיסן, סתם אריינגיין אין א שוויץ האט מען דערווייל נאכנישט געהאט גע'אסר'ט, האט זיך אבער געמאכט א פראבלעם אז מענטשן פלעגן גיין אין מרחץ און זיי האבן געזאגט נעע איך גיי סתם אין שוויץ, און למעשה האבן זיי יא גענוצט, האבן זיי יא גענוצט די וואסער, זיי האבן יא גענוצט די פאקטישע מרחץ, און זענען געגאנגען חזל, זיי האבן צוגעלייגט אז מען זאל נישט גיין להזיע אויך נישט, אבער דא געווען א פוינט וואס איז געווען אזוי אינצווישן די גזירה, וואס מזיע זיין איז געווען מותר און מרחץ איז געווען אסור און אויף דעם דאס איז געווען די מעשה דא. איני, גייט די גמרא יעצט פרעגן נאך א פראבלעם והא אביי שרא ליה לרב דימי בר ליואי לכברויי סלי, עס זענען אזעלכע קערבלעך וואס רש"י זאגט מען פלעגט עס לעשן אותם בגופרית, די קערבלעך פלעגט מען סמאוקן, און גפרית און פעך, כ'ווייס נישט גענוי וואס וואס פארוואס מ'האט עס געטון, אבער ס'איז געווען אזא סארט מלאכה, און דער רב דימי בר ליואי האט שוין געהאט מקבל געווען שבת, און די הייליגע אמורא אביי האט אים געזאגט אז ער מעג עס טון, ממילא טוט ער דאך געהעריגע מלאכה, דא נישטא יעצט קיין טריקס ארויס מיט זיעה, מ'מעג יא, קודם גזירה, ס'איז א געהעריגע מלאכה. ענפערט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע זאך, ההוא טעותא הוה, אז יענע מעשה איז געווען וואס די גאנצע קבלת שבת איז געווען בטעות, פשט אז ס'איז געווען זייער פארוואלקנט, און ס'איז געווארן זייער טונקל, מ'האט געמיינט אז ס'איז שוין נאכט, און מ'איז געגאנגען אין בית מדרש מקבל שבת זיין, למעשה די וואלקענעס זענען זיך צולאפן, האט מען געזען אז ס'איז נאך טאג. און אביי האט געהאלטן אז א קבלת שבת וואס כ'האב נאר געטון, וואס רב דימי האט נאר געטון בטעות, הייסט נישט קיין קבלת שבת, ווייל דאס איז נישט געווען זיין כוונה, זיין כוונה איז נישט געווען צו מאכן אן ערלי שבת, זיין כוונה איז געווען ווייל ער האט געמיינט אז ס'איז שוין שבת. מילא א קבלת שבת בטעות הייסט נישט קיין קבלת שבת און איך קען טון א מלאכה נאכדעם. פרעגט די גמרא וטעותא מי הדרא, איז עס אזוי? אז אויב האב איך מקבל שבת געווען בטעות קען איך קענסלען די גאנצע זאך? והאמר אבידן, האט אבידן פארציילט אז פעם אחת נתקשרו שמים בעבים, ס'איז געווען די וואלקענעס, ס'איז געווען זייער פארוואלקנט, די הימל איז געווארן פארקניפט מיט וואלקענעס, און כסבורים העם לומר חשכה הוא, די פאלק האט געמיינט אז ס'איז שוין נאכט, ונכנסו לבית מדרש והתפללו של מוצאי שבת בשבת, די מעשה איז דארט געווען אין א מוצאי שבת, מ'האט געמיינט מ'קען שוין דאווענען מעריב. ונתפזרו העבים, און למעשה האבן זיך די וואלקענעס צושפרייט, וזרחה החמה, די זון איז ארויס געקומען ובאו ושאלו את רבי, און מ'איז געקומען פרעגן רבי וואס טוט מען דא, מען האט שוין געדאוונט מעריב, מען האט שוין געזאגט אתה חוננתנו, דארף מען יעצט איבער דאווענען אדער נישט, ואמר הואיל והתפללו התפללו, איינמאל מען האט שוין געדאוונט איז איז געגאנגען ווייטער, מען דארף נישט איבער דאווענען, יעצט אזוי, די תפילה פון מוצאי שבת ברענגט נישט עכט אזוי ווייט קיין דינים, אויב ס'איז שבת, יא, דו קענסט נישט יעצט גיין, ווייל דו האסט געדאווענט פרי און זאגן א יעצט איז אויס שבת, יא, אבער אזויפיל זעהן מיר אונז אז א תפילה בטעות הייסט א תפילה, און איך דארף נישט איבערדאווענען. די גמרא נוצט די יסוד אז א תפילה בטעות הייסט א תפילה אויך פאר קבלת שבת, וואס דארטן האט די תפילה יא א כח צו שאפן שבת, און זאגט אז אפילו ווען כ'האב עס געמאכט בטעות, איז א תפילה בטעות הייסט עס א טעות און ס'איז שבת. מילא פארוואס זאגסטו מיר אז אז אז טעותא הוה ס'איז געווען א טעות וועגן דעם הייסט נישט קיין קבלת שבת קיין קבלת שבת אויב די תפילה הייסט א תפילה דארף די קבלת שבת הייסן א קבלת שבת? ענפערט די גמרא, שאני ציבור דלא מטרחינן להו דארט רעדט מען פון א גאנצע ציבור איז געקומען דאווענען גיי איך גיי איך נישט הייסן א ציבור איבער דאווענען אבער דא אין דא אין אנדערע ווערטער אז אפילו א ציבור וועט דאווענען ערב שבת א ציבור וועט דאווענען מנחה ערב שבת, איך גיי נישט הייסן איבערדאווענען, א ציבור האט געמאכט א טעות, מען גייט נישט מטריח זיין א גאנצע ציבור, אבער איך גיי נאך אלץ זאגן, אזוי לערנט דער רשב"א, אז אפילו די ציבור, ווען זיי האבן געדאווענט קבלת שבת בטעות, אז די קבלה הייסט א קבלה. אין אנדערע ווערטער, איך, די, די צוויי דארף מען צעטיילן, א קבלה ה בטעות הייסט נישט קיין קבלה, נאל ענד וואויד, אז די זון קומט ארויס און דו האסט מקבל שבת געווען ווייל האסט געמיינט ס'איז נאכט, דאס איז גארנישט, צו ס'איז געטון בציבור ביחיד, ס'איז נישט נוגע, א טעות רעכנט מען נישט. אבער האסט יעצט א נייע שאלה צו מען דארף איבערדאווענען אדער נישט, אויף דעם איז די תירוץ אז א ציבור גיי איך נישט הייסן איבערדאווענען, א יחיד וועל איך יא הייסן איבערדאווענען, אבער די צוויי הלכות האבן נישט קיין שייכות. זאגט יעצט די גמרא זייער אינטערעסאנטע זאכן ווייטער, אמר רבי חייא בר אבין, רב צלי של שבת בערב שבת, אז רב רבי חייא בר אבין האט טאקע נאכגעזאגט אז רב פלעגט מאכן ערלי שבת, רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת ס'איז געווען דארטן שבת נאכמיטאג און ער האט שוין געדאווענט מעריב אפילו ווען ס'איז נאך געווען טאג. זאגט יעצט די גמרא אזוי, רב צלי של שבת בערב שבת אומר קדושה על הכוס, או אינו אומר קדושה על הכוס, דאס וואס איך קען מאכן ערלי שבת מיינט אז איך קען נאר אז איך קען דאווענען מעריב אדער איך קען שוין אננעמען די סעודה אויך, איך קען שוין אריינקומען מאכן קידוש און ס'איז נאך פרייטאג נאכמיטאג אידן לויפן נאך אין מקווה. און איך שריי שוין יום השישי, תא שמע דאמר רב נחמן אמר שמואל מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס, און איך קען טון די געהעריגע והלכתא כוותיה און אזוי פירט מען זיך עד היום, און אין שולחן ערוך שטייט אז איין כזית פון די סעודה זאל מען עסן ביינאכט חושש צו זיין לויט די שיטות וואס לערנען אז די סעודה דארף יא זיין שבת. סאו ס'איז גוט אביסל אויב איינער מאכט אמאל ערלי שבת איז גוט אביסל אויסצושלעפן אז איך זאל נאך האבן געגעסן אדער ער קומט צו די זופ צו די פלייש זאל נאך עסן א כזית חלה. רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת, אומר הבדלה על הכוס, או אינו אומר הבדלה על הכוס, איך קען מאכן שבת נאכמיטאג א הבדלה, תא שמע דאמר רב יהודה אמר שמואל מתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת ואומר הבדלה על הכוס זאגן שוין די פוסקים אז דאס איז ממש נאר במקום אונס, דאס איז אוודאי נישט קיין לכתחילה, א מענטש יאגט זיך לדבר מצוה אדער ער העט נישט האבן. קיין געלעגנהייט צו מאכן מוצאי שבת הבדלה וכדומה, אין אויסערארנטליכע פעלער קען מען דאס טון, אבער דאס איז זייער ווייט פון א לכתחילה. אמר רבי זירא אמר רבי אסי אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא אמר רב, פינף אמוראים, בצד עמוד זה, התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי של שבת בערב שבת, זיי האבן געהאט א קבלה אז לעבן דעם פאול איז האט די הייליגע תנא רבי ישמעאל ברבי יוסי געדאווענט אמאל אן ערלי שבת, כי אתא עולא, ווען איז עולא געקומען האט ער געזאגט האסט טאקע א קבלה וואס איז דורך געגאנגען פינף דורות באט די מעשה איז געווען אביסל אנדערש בצד תמרה הוה ולא בצד עמוד ס'איז געווען ס'איז געווען בצד תמרה דאס מיינט א טייטלבוים און נישט לעבן א און נישט לעבן א פאול ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי אלא רבי אלעזר ברבי יוסי ולא שבת בערב שבת אלא שבת ב. אלא של מוצאי שבת בשבת אזוי מ'זאגט נישט בערל נישט מערל. יא, נישט בערל נישט מערל, נישט געוואנען נאר פארלוירן, נישט א מיליאן נאר צען דאלער, אזא בחינה. גייט די הייליגע גמרא ווייטער, תפילת הערב אין לה קבע, ס'איז געשטאנען אין די משנה תפילת הערב אין לה קבע, און דער רש"י האט שוין געזאגט אין די משנה אז וואס מיינט אין לה קבע, מיר זעהן אין די גמרא. מאי אין לה קבע אילימא דאי בעי מצלי כוליה ליליא, אויב סתם קומסטו מיר זאגן ס'האט נישט קיין באשטימטע צייט מ'קען ליינען מ'קען דאווענען מעריב א גאנצע נאכט, ליתני תפילת הערב כל הלילה זאג עס קלאר אלא מאי אין לה קבע אז די משנה פסק'נט כמאן דאמר תפילת ערבית רשות אז ס'איז נישט אין לה קבע מיינט עס איז נישט די חיוב איז נישט אזוי שטארק חיוב שטייט שוין די רמב"ם זאגט שוין אז כלל ישראל האט עס מקבל געווען כחובה און היינט איז עס א חיוב גמור צו דאווענען מעריב דאמר רב יהודה אמר שמואל עס איז געווען א גרויסע מחלוקת תפילת ערבית וואס טוט מען דא מיט תפילת ערבית וויאזוי איז די הלכה ר' גמליאל אומר חובה ר' שי' אומר רשות אומר אביי הלכה כדברי אומר חובה ורבא אומר הלכה כדברי אומר רשות אזוי פסק'נען עס תנא רבנן גייט דא די גמרא יעצט פארציילן די באקאנטע מעשה א גרויסע מחלוקת וואס איז געווען צווישן ר' שי' און ר' גמליאל אזוי איז די מעשה זייער לאנג אונז עמיר היינט פארציילן די ערשטע האלב פון די מעשה מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' שי'.

אמר ליה המתן עד שיכנסו בעלי תריסין, די בעלי תריסין מיינט די געפאנצערטע תלמידי חכמים וואס קריגן זיך ביי הלכה, און מ'וועט ווארטן צו זען וואס מ'עט מכריע זיין אין בית מדרש. כשנכנסו בעלי תריסין, ווען די תלמידי חכמים זענען אנגעקומען עמד השואל האט זיך דער שואל אויפגעשטעלט ושאל, תוס' זאגט אויף א פלאץ אז ווען א מענטש פרעגט א שאלה בהלכה דארף ער שטיין, האט ער געפרעגט דארט תפילת ערבית רשות או חובה, אמר ליה ר' גמליאל, ר' גמליאל האט. איז צוריק געגאנגען צו זיין פסק און ער האט געזאגט חובה אז אז אז ס'איז חובה אמר להם ר' גמליאל האט זיך ר' גמליאל אנגערופן דארט אין בית מדרש אמר להם ר' גמליאל לחכמים כלום יש אדם שחולק בדבר הזה אמר ר' שי' לאו און ס'איז געווען אזא אזא סארקאסטישע לאו אזוי ווי ניין אנדערע זאגן ער האט נישט געוואלט איצט מאכן א גאנצע פייט און קונים. ווען איינער זאגט ניין און ער איז דער איינציגסטער וואס רופט זיך אן אין גאנצן בית מדרש לאו ווייסט מען אז ער האט דא עפעס אן אבדזשעקשן ער האט דא עפעס צו זאגן. אמר ליה והלא משמך אמרו לי רשות, מען האט מיך נאכגעזאגט אין דיין נאמען אז דו לערנסט אז מעריב איז א רשות. אמר ליה ר' שי', אמר ליה האט ר' גמליאל געזאגט, יהושע! עמוד על רגליך שטיי אויף דיין פיס, ויעידו בך זאג עדות וואס דו האלסט, עמד רבי שי' על רגליו ואמר אלמלא אני חי והוא מת ווען איך לעב און יענער דער וואס האט נאכגעזאגט בשמי אז איך לערן אז ס'איז רשות איז טויט יכול החי להכחיש את המת וואלט איך יענעם געקענט לייקענען ועכשיו שאני חי והוא חי היאך יכול החי להכחיש את החי אין אנדערע ווערטער הי קעיוו'ד אין און האט מסכים געווען און האט מודה געווען אז זיין שיטה איז אז מעריב איז רשות. און עס שטייט דארטן אזוי, היה רבן גמליאל יושב ודורש, רבן גמליאל לאזט דארטן רבי יהושע שטיין, און ער לערנט זיך ווייטער פאר אין בית מדרש, פארשטייט זיך אז דאס איז א גמרא וואס איז העכער מהשגתינו, און רבן גמליאל און רבי יהושע זענען געווען ביידע מלאכים, און נאר וואס דען, יעצט לערן מיר פשוט וואס עס שטייט אינעווענדיג, ורבי יהושע עומד על רגליו, רבי יהושע שטייט דארטן און רבן גמליאל כביכול איגנארט אים, עד שרננו כל העם. די גאנצע פאלק איז געווארן זייער ברוגז אויף די אויף די אויף די אומדרך ארץ אויף די חוצפה אויף די אויף די בזיון פון רבי יהושע מ'לאזט אים שטיין, ואמרו און די פאלק האט געזאגט לחוצפית המתורגמן צו דער וואס פלעגט איבערזאגן דעם שיעורן די שיעורים פון רבן גמליאל עמוד, האלט שטיל זאל זיין שטיל דא. ועמד ער האט זיך אפגעשטעלט אמרי האבן זיי זיך אנגערופן עד כמה. נצעריה וניזיל? ווי לאנג גייען אונז לאזן רבן גמליאל זאל פייניגן רבי יהושע? בראש השנה אשתקד צעריה בבכורות במעשה דרבי צדוק ס'געווען א שאלה דארטן ניין ב בראש השנה אשתקד צעריה האט מען אים איינמאל מצער געווען די מעשה איז געווען דארטן זיי האבן זיך געקריגט וועגן עפעס א הלכה אין עיבור השנה. און רבן גמליאל האט געזאגט פאר רבי יהושע דו זאלסט קומען צו מיר יום כיפור מיט דיין מיט דיין זעקל מיט דיין וואכענדיגע טאשקע און מיט דיין שטעקן ער האט אים געוואלט אזוי ווי מכניע זיין און מבזה זיין דאס איז איין מעשה בבכורות במעשה דרב צדוק צעריה דארט האט מען אים נאכאמאל מצער געווען עס איז געווען א שאלה רב צדוק איז געווען א כהן און ער האט געהאט א בכור און ער איז געקומען זאגן אז ס'איז אז ס'איז געשען א מום אין די בכור און די הלכה איז אז א כהן טאר נישט אליין עדות זאגן ווייל דעמאלטס גייט די קרבן פאר אים און ער טאר נישט אליין קומען עדות זאגן אז ס'איז געשען א מום ווייל איך גלייב אים נישט און ס'איז געווען דארט א גרויסע מחלוקת

דילמא עניש ליה, דער צער פון רבן גמליאל וועט גורם זיין אז מען זאל מעניש זיין רבי עקיבא, דלית ליה זכות אבות ווייל ער האט געשטאמט פון גרים. אלא איז געבליבן נוקמיה לרבי אלעזר בן עזריה, מען גייט אויפנעמען רבי אלעזר בן עזריה דהוא חכם, והוא עשיר, והוא עשירי לעזרה, און זאגט די גמרא וואס דארף איך האבן די אלע מעלות, הוא חכם, דאי מקשי ליה מפרק ליה, אויב רבן גמליאל וועט אים טרייען צו טשעלענדזשן אין תורה, עט ער אים קענען ענטפערן, והוא עשיר, ער האט געלט, און א מענטש וואס האט געלט האט אינפלוענס. דאי אית ליה לפלוחי לבי קיסר, מיר דארפן פועל'ן עפעס ביים קייזער, אף הוא אזל ופלח, ער קען אויך, ער קען אויך, האט אויך פראטעקציע, והוא עשירי לעזרא איז א צענטע דור פון עזרא הסופר, דאית ליה זכות אבות, ולא מצי עניש ליה מ'וועט אים נישט קענען באשטראפן, זאגט די גמרא, ווייטער אתו ואמרו ליה מען איז געקומען צו רבי אלעזר בן עזריה מ'האט אים געזאגט ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא זאל מען מאכן אן הכתרה זאל מען אויפנעמען פאר נשיא אמר להו האט ער געזאגט א מורא'דיגע יסוד איזיל ואימליך באינשי ביתי איך וועל מיך גיין דורך רעדן מיט מיין ווייב פארוואס איינס סתם אזוי א גוטע עצה אז ווען א מענטש האט א שאלה זאל זיך גיין קודם דורך רעדן מיט זיין ווייב און צוויי ס'איז א זאך וואס עפעקט איר אויך, אז איך גיי יעצט אננעמען א גרויסע פאזישן, איך קען נישט, א זאך וואס גייט איר אינוואלוון, ווער געבט דיך א רעכט צו גיין אננעמען א פאזישן אן דעם וואס דו האסט איר קאנסענט, האסט איר הסכמה? אזל ואמליך בדביתהו, איז ער טאקע געגאנגען פרעגן זיין ווייב, און זי איז געווען סקעפטיק, זי איז איז נישט געווארן אזוי שנעל עקסייטעד, האט זי געזאגט, אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, דלמא מעברין לך, אזוי ווי מ'פארטרייבט יעצט רבן גמליאל, איין טאג עט מען דיך פארטרייבן, וואס לאזט דיך אריין אין א זאך וואס דו ווייסט נישט וואס עט זיין די פיוטשער, האט ער געטענה'ט א אנדערע זאך, אמר לה, לשתמש אינש יומא חדא בכסא דמוקרא, ולמחר ליתבר, א מענטש האט א טייערן בעכער, און ער זאגט איך גיי עס לאזן אין טשיינע קלאזעט ווייל ס'גייט זיך פארברעכן. ס'איז א סברה, באט ס'איז דא א פונקט אזוי א פארקערטע סברה, די פארקערטע סברה איז כ'על עס נוצן ווילאנג איך נוץ, א מענטש קען דאך נאר ארבעטן מיט זיין ריעליטי, מיט וואס ער האט יעצט. מאכן דעסיזשענס לויט וואס לויט ווי ער שטייט יעצט, יעצט האב איך דעם בעכער און יעצט קען איך עס נוצן, עס וועט זיך צוברעכן עט מען זיך דעמאלטס זארגן. אמרה ליה איז זי געקומען מיט א צווייטע טענה, לית לך חיורתא דו האסט נישט קיין ווייסע בארד, דו ביסט א אינגערמאן ביסט אכצן יאר, און מען וועט דיך נישט מחשיב זיין, גייסט נישט האבן די פאוער, אין אנדערע ווערטער גייסט נישט האבן די מינס צו קענען טון דיין דזשאב. און דו וועסט דיך טרעפן אין א שווערע סיטועשן, פארציילט די גמרא, ההוא יומא בר תמני סרי שני הוה געווען אַכצן יאר, אתרחיש ליה ניסא ס'איז געשען א נס, ואהדרו ליה תמני סרי דרי חיורתא, ס'איז ארויסגעוואקסן אַכצן שורות פון ווייסע האר אויף זיין בארד, צום שגעת דער רמב"ם זאגט אז ער איז געווען אזא עמל בתורה אז ער איז זייער שנעל, סיי זיין חכמה איז געווען אויף א מעטשור לעוול פון איינער וואס איז זיבעציג יאר, פון זיין גרויסע יגיעה, און סיי תורה מאטערט פשוט אויס אז מ'האט געזען אויף אים א מורא'דיגע ער וואקסנקייט אז אז דא קומט א אויסגעהארעוועטע גדול בתורה. פארציילט די גמרא, היינו דקאמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא בן שבעים שנה שטייט נאר איך בין אזוי ווייל מצד מיין לוק מצד די נס האב איך א ווייסע בארד הגם איך בין נאך א יונגערמאן און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.